די פראצעס פון אויסארבעטן א ליד האט דאך שוין נישט צו טון מיטן ערשטן שטויס וואס האט דעם דיכטער געמאכט ער זאל דאס ליד אנשרייבן. דאס ליד איז שוין דא, נאר וואס דען? מען דארף דעם גלי אין זיך אליין נאך עטליכע טעג אפקילן. און ווען דעם פאעט'ס פיבער פאלט צו נארמאל קען ער ערשט זעהן וואס ער האט אפגעטון אויפן פאפיר. בעת ער איז געווען אין העכסטן גראד פון זיין שטימונג. נו, איז דא עשירות אין דער באטרעפנדער ליד אז דער דיכטער זאל זיך קענען פארגינען ארויסצואווארפן אז עס זאל דערנאך דאך בלייבן דאס עשירות אין דעם ליד, טוט ער עס מיט א ברייט הארץ. איך טו עס אזוי און טו עס נישט מיט איין מאל. איך קען זיך צום צו דער ליד אסאך מאל, איך קער זיך אום צו דער ליד אסאך מאל און מעק מער אויס ווי איך שרייב צו, אבער איך מוז אויפס ניי די ליד איבערלעבן. דאס איז מיין אופן ווי אזוי איך ארבעט אויף א ליד.
אז מען האלט אגב וויינשטיין אז מיר האלטן שוין ביי דעם ווי אזוי דו ארבעסט דאס ליד, זעה איך דאך אז דו ביסט אליין דער ערשט, דיין ערשטער און שטרענגסטער קריטיקער, איז וואלט איך דיך געבעטן זאלסט מיר ענטפערן ווי אזוי האט אויף דיר געווירקט

ווי איך זעה פון דיין אופן פון ארבעטן אויף א ליד, ביסט דאך דיין ערשטער און סאמע שטרענגסטער קריטיקער, מיר האלטן שוין ביי קריטיק, וואס איך האב געוואלט פרעגן, וואס פאר א ווירקונג האט אויף דיר געהאט די קריטיק וואס מען האט וועגן דיר געשריבן? מיין ליבער טאבאטשניק, ווער נאך ווי דו ווייסט אזוי ווי די אפיציעלע קריטיק און די מינדליכע קריטיק האט אויף מיר געווירקט, ביסט דאך געווען דער סאמע ערשטער קריטיקער מיינער, אמת, מינדליך, אבער דער וואס האט דאס ערשטע בוך ברוכווארג אריינגעפירט אין דער ליטעראטור. צי די קריטיק האט אויף מיר געווירקט גוט צי שלעכט, איך האב די קריטיק נישט אפי' און זי האט מיר תמיד וואונדער באהאנדלט, אבער איך האב נישט געלייגט קיין אכט אויף איר. איך האב איין אני מאמין, דאס ליד איז דעם דיכטער'ס בעסטע קריטיק. און איך לאז זיך נאר פארפירן און פירן פון מיין אייגן ליד, וואס אחוץ ליד בלייבט פאר דעם דיכטער גארנישט, וואלט איך געהאט די טבע ארומצוגיין מיט א געשוואלענעם קאפ, וואלט דאס ליד מיינס געשעדיגט געווארן. און איך וויל נישט פארלירן דאס ליד. איך געדענק ווען מיין בוך רייש איז ערשינען, האט אין א ווארעמען געשפרעך צו מיר געזאגט דער דיכטער ה. לייוויק, וויינשטיין, איר געהערט צו די דיכטער וואס ווען... ה. לייוויק. ה. לייוויק. וויינשטיין, איר געהערט צו די דיכטער וואס וועלן תמיד שניידן די זיגן. ווען איך זאל זיך מיט אים האבן איבערנומען וואלט איך נישט געהאלטן אזוי ווי איך האלט איצט. ביי מיר איז דא איין זאך. למאי? דאס ערשטע בוך ברוכווארג האב איך אנגעשריבן נאך איידער איך האב געהערט קריטיק וועגן בוך. איז דאך א סימן אז נישט די קריטיק נאר דאס ליד ברענגט ארויס דעם פאעט. וויינשטיין, ס'איז פאר מיר געווען זייער אינטערעסאנט צו הערן דיין רייד וועגן פאעזיע. צום שלוס וואלט איך דיך געבעטן זאלסט מיר גיבן אין עטליכע ווערטער א רעזומעי, א מין סך הכל פון דיין פאעטישן אני מאמין. איך וועל פרואוון אין קורצן מיין פאעטישן אני מאמין אויסצודריקן. פאעזיע איז נישט קיין געזאנגס אויסגוס ווי עס זינגט זיך א לידל. פאעזיע איז א טייל פון גאט'ס באשאף, און א פאעט טראגט אין זיך דעם געבוירענעם גוף וואס מיר רופן עס טאלאנט, אזא זאך קען קיין מענטש קיינעם נישט געבן. טראצדעם וואס איך בין ווייט פון צו האלטן זיך ביי די אנגענומענע פאעטישע כללים, גלייב איך פונדעסטוועגן אז פאעטן וואס היטן יא אפ די אזויגערופענע טעכניק, קריגט זייער דיכטונג א פארפיינערטן קינסטלערישן תיקון.

פאעזיע דארף, נאך מיין אייגענע איבערצייגונג און געפיל, נישט זיין עפעס אנדערש ווי א טייל פון דער ערד, ווי א שטיק פון מענטש, ווי א שטיק פון לעבן, א שטיק פון טויט. און אויסגעפורמט דארף דאס ליד זיין אזוי רוי, אזוי גרוי און אזוי געבענטשט ווי די נאטור גיט עס דעם דיכטער.
און איצט וויינשטיין וויל איך דיך פרעגן נאך איין פראגע וואס איך האב דיך פריער נישט געפרעגט, ס'האט אפשר געדארפט געשטעלט ווערן אביסל פריער, עס איז מיר ארויס פון זינען, כ'האב עס געפרעגט אלע גאליצישע פאעטן און איך וויל דיך אויך פרעגן, זאג מיר וויינשטיין, וואס איז לויט דיין מיינונג דאס טיפישע, דאס כאראקטעריסטישע פון גאליציאנער פאעטן, און מיט וואס אונטערשיידן זיי זיך פון אנדערע אידישע דיכטער?
ס'איז נישט אזוי גרינג צו ענטפערן אויף אזא אומגעריכטע פראגע. איך וועל פון דעסטוועגן זיך באמיען כאטש עפעס נאך מיינע מעגליכקייטן דיר צו ענטפערן. עס וועלן ווארשיינדליך זיין פאעטן וואס וועלן אפשר אפפרעגן מיינע ענטפערס. שרעק זיך נישט וועגן דעם וויינשטיין, ס'דארף זיין, זאלן זיין אנדערע מיינונגען אויכעט. איך האב געגלויבט אז ס'איז יא פאראן אן אונטערשיד פון גאליצישע, אוקראינישע און ליטווישע פאעזיע. אדרבה, לאמיר הערן, וואס איז לויט דיין מיינונג דער אונטערשיד? באשטעטיגן עס קענען צום בעסטן די פאעזיע פון גאליצישע דיכטער. פאראן אין זייער דיכטונג א געוויסער שטריך וואס מ'זעהט נישט ביי אנדערע פון אונזערע דיכטער. למשל? למשל א שטריך וואס לאזט זיך שווער דעפינירן, איך וואלט עס אויפן מאמענט פארגליכן צו די פראנצויזישע מאלער וואס האבן מיט זייער אימפרעסיאניזם אריינגעבראכט עפעס ספעציפישעס וואס לאזט זיך אויך נישט דעפינירן. דאס איז לשבח? צו דאס איז לשבח צו לגנאי בלייבט נישט פאר מיר צו ענטפערן. נאטירליך שפילן דא א ראלע די איינגעבוירענע אייגנשאפטן פון קינסטלער. מען דארף שטענדיג אינזין האבן אז דער איד אין גאליציע אונטער קייזער פראנץ יאזעף איז אין פארגלייך מיט אנדערע אידן פון שכנותדיגע לענדער געווען א פרייער מענטש, און איך רעד פון די דיכטער וואס האבן פארזוכט פראנץ יאזעפס ממשלה.
איז וואס, ווי אזוי האט דאס געווירקט אויף דער פאעזיע וואס דער איד איז געווען פרייער אין גאליציע ווי אין אנדערע אידישע געגנטן?
מיין ליבער טאבאטשניק, דיר איז אוודאי באקאנט אז אין דער עסטרייכישער גאליציע האבן געבלאזן דריי הויפט ווינטן, חסידיזם, ציוניזם און אסימילאציע. אין אזא לופט האט דער גאליציאנער איד געאטעמט. ער האט נישט געדארפט רעדן דורך צייכנס אדער סימבאלן, ער איז שטענדיג געווען צוגעוואוינט צו רעדן רעאליסטיש, אנרירן דאס וואס ער האט באגערט. בדרך כלל האט דער גאליציאנער איד זיך געפילט פריי און באוועגליך אין ווין, פונקט ווי זאגן מיר אין קראקע צו אין לעמבערג צו אין ריישע. די עסטרייכישע רעגירונג האט דעם איד גארנישט פארבאטן, ער האט זיך פראנק און פריי אויסגעלעבט ווי ס'הארץ האט געגלוסט. איך געדענק ווי ס'איז אנגעגאנגען א שפריכווארט אז נישט גאליציע געהערט צו עסטרייך, נאר עסטרייך געהערט צו גאליציע. דאס געזאגט מיין ליבער טאבאטשיק איז בלויז אן אנווארף אויף צו שאפן כאטש אביסל פון דער אטמאספערע ארום דעם איד אין גאליציע. פארגעס נישט טאבאטשיק אז אויף גאליציע האט שטארק געווירקט די דייטשע קולטור. אין די שקאלעס למשל האט אחוץ פויליש דאמינירט דייטש, וועלכעס מיידל צי אויפגעקלערטער בחור האט נישט געליינט היינע, שילער צי געטע? אפשר דערפאר איז דער גאליצישער אידיש אזוי אנגעזאפט געווען מיט דייטשמעריזמען, און ס'איז צום גליק פון גאליציאנער דיכטער גוט פאראידישט געווארן, און די פאעזיע אונזער האט דערפון אסאך געוואונען. בכלל איז מען אין גאליציע נישט געווען שטארק מדקדק אויף אפהיטן אידיש ווי א שפראך, ווי זאגן מיר אין ליטע, קרוין פוילן, רוסלאנד. איך געדענק נישט אז ס'זאל אין מיין צייט האבן געווען אן אויסגעשפראכענע ריכטונג פון די אידישיסטן, אזעלכע וואס זאלן באוואוסטזיניג רעדן נאר אידיש. דעם אידיש וואס א גאליצישער איד האט ארויסגעפירט אין די וועלט, איז געווען אדער פון חדר אדער פון א חסידישע שטוב אדער פון אן ארעמען קלאס מענטש. דו מיינסט אז דער ליטערארישער אידיש איז נישט געווען אזוי קענטיג אין גאליציע ווי אין אנדערע אידישע געגנטן ווי אין ליטע למשל? מעגליך אזוי. איך ווייס אבער אז גראדע דאס נישט באוואוסטזיניג רעדן אידיש

און פאר'ן שעפערישן ווארט איז אזעלכעס א גרויסע פארלוסט. צו דערמאנען ווי א ביישפיל בלויז דריי פון אונזערע עלטערע גאליצישע שרייבער וועלכע האבן אויסגעהאלטן דעם גאליצישן אידיש און אים אפגעהיט אין זייער שאפן, זענען געווען משה נאדיר, משה לייב האלפערן און אים צו לענגערע יאהר אלף מ' פוקס. זיי האבן אויך אין דער פרעמד נישט פארראטן זייער גאליצישן יידיש, זיי האבן זיך, ווי אנדערע פון גאליציע, נישט אפגעפרעמדט פון די היים. זייער לאקאלער קאליר האט זיי שטארק ארויסגעהויבן אין זייערע קינסטלערישע ווערק. און וואס איז מכח שטאלצענבערגן? איך האב נאטורליך, שטאלצענבערג געהערט אויך פון דעם סארט וואס האט אפגעהיט דעם גאליצישן אידיש זייער שטארק, אבער איך האב בלויז דא דערמאנט פון די עלטערע, פון די אינגערע איז דא עטליכע וואס וואלט זענען מיר זייער צום הארצן וואס כ'וועל זיי ביי אן אנדער געלעגנהייט אוודאי דערמאנען. כּדי צו באַרעכטיקן דאָס נאָר-װאָס געזאָגטע, װיל איך פֿון אַ צאָל ברענגען בלױז צװײ פֿון אונדזערע דיכטער, פֿון װעלכע איך, אַגבֿ, האַלט זײער שטאַרק, װעלכע האָבן נישט אױסגעהאַלטן דעם גאַליצישן ייִדיש אין זײערע דעריקע שפּעטערדיקע װערק, דאָס זענען רחל קאָרן און מלך ראַװיטש. ביי זייערע אנפאנג לידער זענען זיי נאך געווען ביי זיך אינדערהיים, דאס ליד זייערס האט פארמאגט האט נאך פארמאגט דעם ספעציפישן גאליצישן חן. זענען זיי אבער אריין אין דער וועלט סביבה האבן זיי אין ליד, באוואוסטזיניג אדער אנדערש, זיך שפראכליך אויסגעגליכן מיט אנדערע

ווי געזאגט טאבאטשניק, צו באווייזן דאס ספעציפישע פון א גאליציאנער פאעט קען נאר דאס אפענע ליד זיין, אדרבה פארגלייך א ליד פון א גאליציאנער אידישן דיכטער צו א ליד פון א רוסישן, א פוילישן, א ליטווישן צו אן אוקראינישן אידישן דיכטער. וועסטו ארויסקריגן דעם בעסטן ענטפער פון דער ספעציפישקייט פון א גאליציאנער אידישן דיכטער. א דאנק דיר וויינשטיין פאר דיינע ענטפערס אויף מיינע פראגן. דערינען פארענדיגט זיך אונזער געשפרעך פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע, אבער אונזער רעדן וועגן פאעזיע וואס מיר פירן שוין אזויפיל יארן, האף איך,